ווי האט די פרוי בכלל כתובה? מען האט דאך געשמועסט זי קריגט נישט קיין כתובה, נישט די כתובה, נישט די תנאי הכתובה, און וואס רעדט מען דא פון ירושת הכתובה? אמר רב פפא, ענטפערט רב פפא, כתובת בנין דיכרין, כתובת בנין דיכרין איז טייטש אזוי, ווי רש"י איז מסביר, אז בעצם וואס מיינט עס כתובה? כתובה איז טייטש, א מענטש געבט פארן פרוי א כתובה, און ער שרייבט דארט אריין, אז טאמער ער עט זיך גט'ן עט ער איר צאלן געלט, און די זעלבע זאך טאמער ער עט שטארבן, עט ער איר געבן געלט, יעצט וואס איז טאקע טאמער די מאן שטארבט פאר די פרוי? דארף מען צאלן פאר די פרוי כתובה געלט, וואס געשעהט נאכדעם ווען די פרוי שטארבט, איז אירע קינדער ירש'נען איר כתובה, ווייל נאר אירע קינדער ירש'נען איר כתובה, לאמיר זאגן דער מאן האט געהאט אפאר פרויען, די קינדער פון די אנדערע פרויען עלן נישט ירש'נען די פרוי, די יורשים פון די פרוי וואס טייטש אירע קינדער ירש'נען איר, און די זעלבע זאך חוץ פון די כתובה געלט, האט מען דאך געשמועסט איז אויך דא נכסי צאן ברזל, ווען די מאן שטארבט קריגט די פרוי צוריק איר נכסי צאן ברזל, און שפעטער אירע קינדער וועלן איר ירש'נען, אבער וואס דאס איז אלעס ווען דער מאן שטארבט פאר די פרוי, וואס איז טאמער די פרוי שטארבט פאר די מאן, איז ברגע וואס די פרוי שטארבט ירש'נט איר איר מאן, נישט די קינדער, און ממילא די נכסי צאן ברזל אלעס גייט צום מאן, און שפעטער ווען די מאן שטארבט, דא ירש'נען שוין אלע קינדער גלייך אויף גלייך, ווייל אלע קינדער זענען שותפים דא אינעם טאטענ'ס ירושה, נאר וואס, חזל האבן מתקן געווען, זיי האבן געזען אז דאס איז א פראבלעם, ווייל מענטשן האבן נישט געוואלט געבן פאר זייער טעכטער א שיינע נדן, ווייל מען האט מורא געהאט, כ'געבן פארן טאכטער עפעס א שיינע נכס דארט, עפעס א נדן, און שפעטער עט זי שטארבן פאר איר מאן, און שפעטער עלן אלע יורשים פון איר מאן זיך צוטיילן דא אין מיינע נכסים, כ'האלט נישט דערביי, איז דערפאר האבן חזל מתקן געווען א זאך וואס טייטש כתובת בנין דכרין, כתובת בנין דכרין איז טייטש אז די כתובה פון די פרוי גייט פאר אירע זינען, דהיינו אז אפילו די פרוי עט שטארבן פאר די מאן און די מאן ירש'נט די פרוי, שפעטער ווען די מאן שטארבט גייט צוריק די נכסים צו די זינען פון די פרוי, און נישט אלע זינען טיילן זיך איין גלייך אויף גלייך, דאס טייטש כתובת בנין דכרין, איז אויף דעם זאגט רב פפא דאס האט די משנה געמיינט ואין יורשיו של זה ויורשיו של זה יורשין כתובתה, אז טאמער א פרוי האט חתונה געהאט על פי עד אחד, שפעטער איר מאן איז צוריק געקומען תיצא מזה ומזה, זי פארלירט אויך כתובת בנין דכרין, אירע זינען עלן מער נישט ירש'נען איר נכסים ווען זי שטארבט פאר די מאן, נאר אלע זינען עלן זיך צוטיילן גלייך אויף גלייך,

אז דער תנאי כתובה פארלירט זי אויך. האבן מיר געזען ווייטער אין די משנה אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מייבמין, אז די ברודערס פון די ערשטע מאן און די ברודערס פון די צווייטע מאן דארפן מאכן חליצה אבער נישט קיין יבום, איז די גמרא מסביר אחיו של ראשון חולץ מדאורייתא, ס'טייטש די ערשטע מאן איז דאך איר עכטע מאן, איז די ברודערס פון די ערשטע מאן דארפן חולץ זיין מדאורייתא, ולא מייבם דאס אז די ברודערס פון די ערשטע מאן קען נישט מייבם זיין, דאס איז מדרבנן, ווייל מן התורה וואלטן זיי יא געקענט מייבם זיין, ווייל מן התורה איז דאך די ערשטע מאן איר עכטע מאן. ווייטער, אחיו של שני חולץ מדרבנן, די ברודערס פון די צווייטע מאן איז בעצם מן התורה דאך די צווייטע מאן אינגאנצן נישט קיין מאן, איז די ברודערס דארפן גארנישט טון אבער מדרבנן דארפן זיי חולץ זיין, ולא מייבם, לא מדאורייתא ולא מדרבנן, און מייבם זיין דארפן זיי נישט נישט מדאורייתא און נישט מדרבנן. איי בעצם פארוואס טאקע דארפן די ברודערס פון די צווייטע מאן חולץ זיין? איז דאס די זעלבע גזירה פארוואס דער צווייטער מאן דארף גט'ן, ווייל נישט יעדער איינער ווייסט וואס דא געווען, און ס'איז דא וואס מיינען אז זי האט זיך געגט פון די ערשטע מאן און חתונה געהאט מיט דער צווייטע מאן, און במילא דארפן די ברודערס פון דער צווייטע מאן איר געבן חליצה, כדי מענטשן זאלן זיך נישט איינרעדן אז א פרוי איז פטור אן קיין חליצה. ווייטער האמיר געזען אין דער משנה, נאכדעם וואס דער משנה האט אויסגערעכנט אלע קנסות, האט דער משנה געברענגט דריי תנאים וואס האבן זיך געקריגט אויף געוויסע קנסות וואס דער תנא קמא האט אויסגערעכנט, איז די ערשטע תנא וואס מ'האט געזען אין דער משנה איז ר' יוסי אומר, כתובתה על נכסי בעלה הראשון, ס'טייטש תנא קמא האט געזאגט די פרוי פארלירט כתובה, איז אויף דעם קריגט זיך ר' יוסי, ר' יוסי זאגט, זי קריגט כתובה פון ערשטע מאן, שפעטער האט מען געזען ר' אלעזר אומר, הראשון זכאי במציאתה ובמעשה ידיה בהפרת נדריה, ס'טייטש תנא קמא האט געזאגט אז די מענער ביידע מענער פארלירן מציאתה מעשה ידיה בהפרת נדריה, אויף דעם קריגט זיך ר' אלעזר, ר' אלעזר זאגט אז איר ערשטע מאן קריגט ווייטער איר מציאות איר מעשה ידיים, און ער קען נאך מפר זיין איר נדרים, שפעטער האט מען געזען ר' שמעון אומר ביאתה או חליצתה מאחיו של ראשון פוטרת צרתה, ואין הוולד ממנו ממזר, ס'טייטש תנא קמא האט געזאגט סיי אז קיינער פון די ברידערס קענען נישט מייבם זיין נאר חולץ זיין, און אויף דעם קריגט זיך ר' שמעון, און ר' שמעון זאגט די ברידערס פון די ערשטע קענען יא מייבם זיין, און סיי מ'האט געזען די תנא קמא האט געזאגט אז די קינדער פון ביידע מענער זענען ממזרים, איז אויף דעם קריגט זיך אויך ר' שמעון, און ר' שמעון זאגט אז קינדער פון די ערשטע מאן זענען נישט קיין ממזרים, איז אזוי זאגט די גמרא, אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט, בתראי מודו לקמאי, קמאי לא מודו לבתראי. ס'טייטש אזוי, רבי יוסי האט געזאגט א זאך, ר' אלעזר איז אויך מודה צו וואס רבי יוסי האט געזאגט, ר' שמעון איז אויך מודה צו וואס ר' אלעזר און וואס רבי יוסי האט געזאגט, ס'טייטש, וואס שפעטער א תנא איז אלץ מודה צו דעם וואס דער תנא פאר אים האט געזאגט, אבער פארקערט נישט, וואס טייטש רבי יוסי איז נישט מודה צו רבי אלעזר, און אוודאי נישט צו רבי שמעון, און רבי אלעזר איז אויך נישט מודה צו רבי שמעון, נאר פארקערט, און ער איז מסביר, זאגט ער אזוי רבי שמעון, מודה ליה לרבי אלעזר, רבי שמעון איז מודה צו רבי אלעזר פארוואס? ווייל דמה ביאה דעיקר איסורא לא קניס, מה דאך ווען סקומט צו ביאה, וואס דער עיקר קנס וואס מ'האט געקנס'עט דער פרוי, איז אז תצא מזה מזה, אז מ'טאר איר נישט בועל זיין, פון דעסטוועגן זעט מען רבי שמעון זאגט אז די ברודער פון די ערשטע מאן מעג ער מייבם זיין, ס'טייטש ווען ס'קומט צו ביאה איז ר' שמעון נישט אזוי מחמיר, איז אוודאי און אוודאי וכל שכן מציאתה ומעשה ידיה דממונא, כל שכן אויף דאס וואס ר' אלעזר האט גערעדט, אויף מציאתה ומעשה ידיה וואס דאס איז נאר ממונות, אוודאי און אוודאי איז ר' שמעון קנס'עט נישט ביי אזא אופן, ס'טייטש אוודאי איז ר' שמעון מודה צו ר' אלעזר, ווייטער פארקערט ור' אלעזר לא מודה ליה לר' שמעון, ר' אלעזר איז נישט מודה צו ר' שמעון, פארוואס? ווייל מציאתה ומעשה ידיה דממונא הוא, לא קניס, ווען ס'קומט צו מציאתה ומעשה ידיה, דארט האלט רבי אלעזר מען האט נישט געקנס'עט אבל ביאה דאיסורא קניס אבער ווען סקומט צו ביאה דאס איז ממש א איסור וואס טייטש דאס איז געווען די גאנצע תכלית פון קנס'ענען די פרוי איז א נושא פון ביאה איז אוודאי און אוודאי קנס'עט מען איר אז מען לאזט נישט די ברודער פון ערשטע מאן איר בועל זיין איר מייבם זיין ווייטער ותרוייהו ס'טייטש סיי רבי אלעזר סיי רבי שמעון מודה ליה לרבי יוסי ביידע זענען אוודאי מודה צו רבי יוסי וויאזוי ווייסט מען ווייל הני דיתבא תותיה לא קניס אז מען זעט אז סיי רבי אלעזר און סיי ר' שמעון, קנס'ענען נישט אויף פארפאלקישע זאכן, וואס טייטש? ס'טייטש אזוי, מציאתה און מעשה ידיה איז דאך א פארפאלקישע זאך, יעדע פארפאלק קריגט די מאן די מציאות און די מעשה ידיים פון די פרוי, און ממילא לכאורה דא אז מען וויל די פארפאלק זאל זיך גט'ן, פארוואס לאזט מען די מאן נעמען מציאתה און מעשה ידיה? פארוואס לאזט מען זיי זיך אויפפירן ווי א פארפאלק? פון דעסטוועגן זעט מען אז ר' אלעזר ר' שמעון זענען נישט חושש אויף דעם, ס'טייטש אין הכי נמי, זיי האלטן די מאן דארף איר גט'ן, אבער ביז ווילאנג ער גט איר נישט איז ער זכאי במציאתה ומעשה ידיה, וואס טייטש זיי לאזן צו פארפאלקישע זאכן און זיי זענען נישט חושש אז דאס גייט גורם זיין אז ער זאל איר נישט גט'ן, איז כל שכן

דלמשקל ומיפק הוא דלא קניס, ווען עס קומט צו כתובה, וואס כתובה איז א זאך וואס מען קריגט ווען שוין איין פיס אינדרויסן, ווען מען שטויסט ארויס די פרוי געט מען איר כתובה אויפן וועג ארויס, איז דאס זאגט ר' יוסי מען דארף איר נישט קנס'ענען, ווייל זי גייט דאך טאקע ארויס, לאמיר איר געבן כתובה אויפן וועג ארויס, אבל הני דיתבא תותיה קניס, אבער געבן מציאות און מעשה ידיים, דאס האלט ר' יוסי דאס איז שוין צו פארפאלקיש, מען האט מורא דא אז דער מאן עט בלייבן מיט די פרוי לענגער ווי ער מעג, עט איר נישט גט'ן ווייל ס'געפעלט אים די מציאות און די מעשה ידיים, און דערפאר זאגט ר' יוסי דאס אוודאי קנס'עט מען יא. דאס איז די שיטה פון רב הונא. רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט פונקט פארקערט ווי רב הונא, זאגט ער קמאה מודה לבתראה, ס'טייטש ר' יוסי איז מודה צו ר' אלעזר און אוודאי צו ר' שמעון, אבער פארקערט, בתראה לא מודה לקמאה, די שפעטערדיגע זענען נישט מודה צו די פריערדיגע, ס'טייטש ר' שמעון איז נישט מודה צו ר' אלעזר, נישט צו ר' יוסי, און אזוי ווייטער, און ער איז מסביר, זאגט ער אזוי ר' יוסי מודה ליה לר' אלעזר, ר' יוסי איז מודה צו ר' אלעזר, פארוואס? ווייל אז ר' יוסי האלט אז די פרוי קריגט כתובה, כתובה דמדידיה לדידה לא קניס, מה דאך אז רבי יוסי קנס'עט נישט כתובה, וואס כתובה דאך א זאך וואס די פרוי באקומט, יעצט ווער איז דא עובר געווען אויף א עבירה ווער האט דא געטון ווי מטאר נישט, די פרוי, פון דעסט וועגן זאגט רבי יוסי זי קריגט כתובה, איז וכל שכן מציאתה ומעשה ידיה, דמדידה לדידיה, אוואדע און אוואדע העט רבי יוסי האלטן אז מ'קנס'עט נישט מציאות און מעשה ידיים, פארוואס ווייל ווער קריגט מציאות און מעשה ידיים, די מאן, און וואס עפעס זאל מען קנס'ענען די מאן, אז די זעסט רבי יוסי קנס'עט נישט די פרוי, אוואדע און אוואדע טוט ער נישט קנס'ענען די מאן, אבער פארקערט ורבי אלעזר לא מודה ליה, רב אלעזר איז נישט מודה צו רב יוסי, ווייל ער האלט מציאתה ומעשה ידיה הוא דמדידה לדידיה לא קניס, עס קומט טאקע צו מציאות און מעשה ידיים וואס גייט צום מאן, דארט קנס'עט נישט רב אלעזר, אבל כתובה דמדידיה לדידה קניס, אבער כתובה פארקערט קנס'עט ער יא, און די זעלבע זאך ותרוייהו, ס'טייטש סיי רב יוסי סיי רב אלעזר, מודה ליה לרב שמעון, זענען מודה צו רבי שמעון, פארוואס? ווייל מה הני דמחיים לא קנסי, ס'טייטש סיי מציאתה, מעשה ידיה, הפרת נדריה, דאס איז אלס פארפאלקישע זאכן, און במילא וואלט געווען א צד צו קנס'ענען און נישט צו לאזן די מאן דאס קריגן ווייל מ'וויל די מאן זאל זיך גט'ן, פון דעסוועגן זעהן מיר אז זיי קנס'ענען נישט דאס טייטש זענען נישט חושש אז דער מאן העט בלייבן לענגער ווי ער מעג מיט די פרוי, נאר מען זאגט, ביז צום גט, מעג ער נעמען די אלע זאכן, איז אוודאי און אוודאי כל שכן ביאה דלאחר מיתה, לא כל שכן, ס'טייטש ביאה, יבום, וואס יבום געשענט נאך די מאן שטארבט, אוודאי און אוודאי דארף מען נישט קנס'ענען יבום, ווייל דא איז אוודאי נישט דא קיין חשש אז די מאן העט איר נישט גט'ן, אבער פארקערט, ור' שמעון לא מודה ליה, ר' שמעון איז נישט מודה צו ר' יוסי צו ר' אלעזר פארוואס? ווייל ביאה הוא דלאחר מיתה לא קניס, ביאה וואס טייטש יבום, וואס יבום איז נאך די מאן שטארבט, דארט קנס'עט נישט רב שמעון, אבל הני דמחיים, אבער די אלע אנדערע זכותים וואס די מאן קריגט בשעת ער לעבט, מציאתה מעשה ידיה הפרת נדריה, דאס אוודאי האלט רב שמעון קניס, אז מען דארף קנס'ענען ווייל אויב נישט האב איך מורא אז די מאן העט איר נישט וועלן גט'ן. זאגט די גמרא ווייטער, מען האט מיר געזען אין די משנה אזוי, נאכדעם וואס די משנה האט אויסגערעכנט די דריי תנאים, ר' יוסי, ר' אלעזר, ר' שמעון, האט די משנה ממשיך געווען ואם ניסת שלא ברשות מותרת לחזור לו, וואס טייטש אז די אלע קנסות וואס מען האט געזען ביי א פרוי דאס איז נאר ביי א פרוי וואס האט חתונה געהאט ברשות בית דין מיט א עד אחד, טאמער אבער א פרוי האט חתונה געהאט שלא ברשות טייטש מיט צוויי עדים דעמאלטס מותרת לחזור לו מעג זי צוריק גיין צום ערשטן מאן, ס'טייטש מען קנס'ט איר נישט מיט די אלע קנסות, אזוי האט מען געזען די משנה, נאר וואס? די גמרא פארשטייט. אז די המשך דא וואס שטייט ואם ניסת שלא ברשות מותרת לחזור לו, דאס איז אלץ א המשך פון ר' שמעון, וואס טייטש אונז האבמיר דא ר' יוסי, ר' אלעזר, ר' שמעון, און ר' שמעון איז דא ממשיך מיט דעם דין ואם ניסת שלא ברשות מותרת לחזור לו, איז אזוי זאגט די גמרא, אמר רב הונא אמר רב, זאגט רב הונא אמר רב הכי הלכתא, די הלכה איז טאקע אזוי, אז וואס אז ניסת שלא ברשות מותרת לחזור לו אז טאמער די פרוי האט חתונה געהאט מיט צוויי עדים קנס'עט מען איר נישט און זי קען צוריק גיין צום ערשטן מאן, אמר ליה ר' נחמן, זאגט ר' נחמן צו רב הונא אמר רב, גנבא גנובי למה לך, פארוואס גנב'סטו, ס'טייטש פארוואס באהאלטסט דיך, אי סבירא לך כר' שמעון, טאמער האלטסט ווי ר' שמעון, אימא הלכה כר' שמעון, זאג קלאר די הלכה איז ווי ר' שמעון, דשמעתיך כר' שמעון קאזלא, ווייל דיין פסק גייט דאך כשיטת ר' שמעון, איי וכי תימא, אי אמינא הלכה כר' שמעון, משמע אפילו בקמייתא, זאגט ר' נחמן צו רבינו, אפשר די סיבה וואס דו האסט נישט געזאגט הלכה כרעב שמעון איז ווייל דו ווילסט נישט מען זאל מיינען די הלכה איז אינגאנצן ווי רעב שמעון, ווייל למעשה רעב שמעון זאגט דאך צוויי זאכן, קודם זאגט רעב שמעון אז ער קריגט זיך אויף די תנא קמא לגבי געוויסע קנסות, לגבי יבום, לגבי ממזר, און שפעטער זאגט רעב שמעון די צווייטע חלק, איז כדי מען זאל נישט א טעות האבן זאגן אז די הלכה איז ווי רעב שמעון ביי אלעמען, דערפאר האט רב הונא אמר רב נאר געזאגט הכי הלכתא, אבער זאגט ר' נחמן דאס איז נישט קיין תירוץ, אימא, וואלסט געדארפט זאגן הלכה כר' שמעון באחרונה, אז די הלכה איז ווי ר' שמעון, לגבי די צווייטע זאך וואס ער האט געזאגט, אז טאמער א פרוי האט חתונה על פי שתי עדים, קנס'ט מען איר נישט און זי קען צוריק גיין צום ערשטן מאן. זאגט די גמרא קשיא, ס'איז טאקע שווער, אמר רב ששת, רב ששת אבער זאגט אנדערש, רב ששת זאגט, אמינא, כי ניים ושכב רב אמרה להא שמעתתא, ס'מוז זיין רב האט געדרימלט ווען ער האט געזאגט די הלכה, ס'טייטש רב האט עס קיינמאל נישט געזאגט, פארוואס? ווייל וואס טייטש הלכה? הלכה מיינט מכלל דפליגי, אז ס'איז דא איינער וואס קריגט זיך אויף דעם. זאגט רב ששת, ווער קריגט זיך אויף דעם? ס'איז דען דא איינער וואס האלט אז ווען א פרוי האט חתונה, על פי שני עדים קנס'עט מען איר? מאי הוה לה למעביד? וואס וואלט זי געדארפט טון? מיאנס אנסה? ס'איז דאך א געהעריגע אנוסה. ס'טייטש ס'איז געקומען צוויי עדים, זיי האבן געזאגט זיי האבן געזען ווי די מאן איז טויט. שוין, די פרוי האט זיך פארלאזט אויף צוויי עדים, אזוי ווי אין די גאנצע תורה מעג מען זיך פארלאזן אויף צוויי עדים, זי געגאנגען זי האט חתונה געהאט וואס דען האט זי געהאט צו טוהן איז ווי קומט ווי פאסט בכלל אז איינער זאל זאגן מען קנס'עט אזא פרוי איז במילא זאגט רב ששת אוואדע און אוואדע קיינער קריגט זיך נישט אויף דעם איז פאסט נישט ביי דעם צו זאגן אז די הלכה איז ווי ר' שמעון דא ווייל ס'האט נישט מיט ר' שמעון יעדער איז מודה אז אזוי איז די הלכה יעדער איז מודה אז ווען א פרוי האט חתונה על פי שני עדים קנס'ט מען איר נישט און זי קען צוריק גיין צום ערשטן מאן, ברענגט רב ששת א ראיה אז די חכמים זענען אויך מודה דערצו אז ס'נישט נאר ר' שמעון, זאגט רב ששת אזוי ועוד, תניא, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, און די ברייתא וואס מ'גייט יעצט זען, עמער רופן די ערשטע ברייתא, ווייל אין א רגע קומט די צווייטע ברייתא, איז לאמיר קודם זען די ערשטע ברייתא, שטייט אין די ברייתא אזוי אין די ערשטע ברייתא אזוי, כל עריות שבתורה אין צריכות הימנו גט, נארמאל אז א מאן וואוינט מיט איינע פון די עריות אין די תורה, דארף זי נישט קיין גט, גט, פארוואס ווייל די גאנצע קידושין איז נישט תופס, וואס טייטש מען דארף זיך אפטיילן אבער קיין גט איז נישט דא, חוץ מאשת איש שנישאת על פי בית דין, ס'טייטש ס'איז יא דא איין ערווה וואס דארט איז דא א גט, וועלכע? די ציור פון אונזער משנה, א פרוי וואס האט חתונה געהאט מיט א צווייטע מאן על פי עד אחד, און שפעטער קומט די ערשטע מאן, דארף זי זיך גט'ן פונעם צווייטן מאן, אפילו זי איז אן אשת איש, וואלט מען לכאורה געקענט זאגן זי זאל זיך פשוט אפטיילן, ניין, מען האט געזען אין די משנה מ'קנס'עט איר, זי דארף זיך גט'ן פונעם צווייטן מאן. יעצט לכאורה וואס זעהן מיר דא אין די ברייתא? אז ס'איז נאר דא איין פלאץ וואס מ'זעהט א פרוי אן אשת איש דארף זיך גט'ן פונעם צווייטן מאן, קען מען מדייק זיין על פי בית דין הוא דבעיא גיטא, על פי עדים לא בעיא גיטא, אז נאר טאקע ווען זי האט חתונה געהאט על פי עד אחד, דארט דארף זי א גט פון די צווייטע מאן, אבער וואס איז טאמער זי האט חתונה געהאט על פי שני עדים, דארט דארף זי נישט קיין גט פונעם צווייטן מאן, פארוואס? ווייל דארט קנס'עט מען איר נישט, ווייל זי איז אן אונס, זי האט גארנישט געטון שלעכט. יעצט אזוי, מני, ווער איז דער תנא פון די ברייתא? אילימא ר' שמעון, עסטו וועלן זאגן דאס איז ר' שמעון? קען נישט זיין, ווייל ר' שמעון, על פי בית דין מי בעיא גט, האלט דען ר' האלט דען ר' שמעון, אז ביי א ציור וואס א פרוי האט חתונה געהאט על פי עד אחד, דארף זי א גט פון דער צווייטער מאן? והא תניא, מ'האמיר קלאר געלערנט אין א ברייתא נישט אזוי, און דא העמיר זעהן די צווייטע ברייתא. באלד וועלן מיר זען כל מיני נוסחאות אין די צווייטע ברייתא אנדערע נוסחאות, אבער שטייט דא אין די ברייתא אזוי, ר' שמעון אומר, ר' שמעון זאגט אזוי, עשו בית דין בהוראתם, כזדון איש באשה, וואס טייטש, ווען א פרוי האט חתונה על פי בית דין, על פי עד אחד, און שפעטער קומט איר ערשטע מאן, קוקט מען איר אן ווי איינער וואס האט געזינדיגט במזיד מיט אן אשת איש, וואס די דין איז ווען איינער זינדיגט במזיד מיט אן אשת איש, טאר זי נישט. צוריק גיין צום ערשטן מאן, איז דא אויך, זי ממש ווי א מזיד, זי האט ממש געזינדיגט, זי דארף ארויס גיין פון ביידע מענער, זי טאר נישט צוריק גיין צום ערשטן מאן, על פי עדים, וואס איז טאמער א פרוי האט נישט חתונה געהאט על פי בית דין, נאר זי האט חתונה געהאט על פי שני עדים, איז דעמאלטס קוקט מען איר אן, נאך איר ערשטע מאן קומט צוריק, קוקט מען איר אן כשגגת איש באשה, נישט ווי א מזיד אשת איש, נאר ווי א שוגג אשת איש, וואס די דין איז ווען א אשת איש זינדיגט בשוגג, מעג זי צוריק גיין צום ערשטן מאן, איז דא אויך, זי מעג צוריק גיין צום ערשטן מאן, יעצט אזוי. אידי ואידי לא בעיא גט, זעהן מיר דא לכאורה אז ר' שמעון האלט אז ביי ביידע אופנים, סיי ווען א פרוי האט חתונה על פי עד אחד און סיי ווען א פרוי האט חתונה על פי שני עדים, ביי ביידע אופנים קריגט זי נישט קיין גט פונעם צווייטן מאן, פארוואס? ווייל וואס זאגט ר' שמעון? ר' שמעון זאגט אז ווען א פרוי האט חתונה על פי עד אחד, קוקט מען איר אן ווי איינער וואס האט געזינדיגט במזיד מיט אשת איש, און על פי שני עדים ווי א שוגג אשת איש. יעצט אן אשת איש וואס זינדיגט סיי במזיד סיי בשוגג, קריגט זי נישט קיין גט פונעם צווייטן מאן, פון די ערשטע מאן פארשטייט זיך קריגט זי א גט פון די עכטע מאן, אבער פון די צווייטע מאן קריגט זי נישט קיין גט, און אז מען זעט ר' שמעון באנוצט זיך מיט אזעלכע סארט לשונות, איז משמע לכאורה דא אז ר' שמעון האלט אז ביי קיין שום אופן קריגט נישט א פרוי א גט פונעם צווייטן מאן, און טאקע וועט מוזן זאגן לויט די ברייתא אז ר' שמעון קריגט זיך אויף אונזער משנה, ווייל אונזער משנה האמיר קלאר געזען אז איינע פון די קנסות וואס מען קנס'עט א פרוי וואס האט חתונה על פי עד אחד איז אז זי דארף א גט פון ביידע מענער, אבער דא זעהן מיר קלאר אין די ברייתא אז רבי שמעון האלט נישט אזוי, און ממילא אויב אזוי די ערשטע ברייתא, וואס אין די ערשטע ברייתא שטייט קלאר אז א פרוי וואס האט חתונה על פי עד אחד קריגט יא א גט, שטימט נישט מיט רבי שמעון, נאר וואס דען מוז מען זאגן, אלא לאו רבנן היא, זאגט רב ששת מוז מען זאגן אז די ערשטע ברייתא איז כשיטת חכמים, און וואס איז געשטאנען אין די ערשטע ברייתא אז ס'איז נאר דא איין פרוי וואס קריגט א גט, א פרוי וואס האט חתונה על פי עד אחד, אבער א פרוי וואס האט חתונה על פי שני עדים קען מען מדייק זיין זי קריגט נישט קיין גט, פארוואס קריגט זי נישט קיין גט? ווייל מען קנס'ט איר נישט, זעהן מיר דא קלאר אז די חכמים האלטן אויכעט אז א פרוי וואס האט חתונה על פי צוויי עדים קנס'ט מען איר נישט. פארוואס? ווייל ווי רב ששת האט מסביר געווען, וואס האט זי געדארפט צו טון? זי איז א פשוטע אונס. זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, ווייל לעולם קען מען זאגן רב שמעון היא אז די ערשטע ברייתא איז רב שמעון און די חכמים קריגן זיך אויף דעם, איי מ'האט דאך געזען די ערשטע ברייתא אז ווען א פרוי האט חתונה על פי עד אחד קריגט זי א גט, און אין די צווייטע ברייתא האט מען דאך לכאורה געזען אז רב שמעון האלט אז ווען א פרוי האט חתונה על פי עד אחד קריגט זי נישט קיין גט, זאגט די גמרא ותריץ הכי. מען דארף טאקע אביסל אנדערש לערנען די צווייטע ברייתא, נישט ווי מען האט פריערט געלערנט אז ר' שמעון האט געזאגט אז די חילוק צווישן א פרוי וואס האט חתונה על פי עד אחד און א פרוי וואס האט חתונה על פי שני עדים איז ביי עד אחד קוקט מען איר אן ווי א אשת איש ס'האט געזינדיגט במזיד און ביי שני עדים ווי א אשת איש ס'האט געזינדיגט בשוגג ניין נישט דאס האט ר' שמעון געזאגט נאר וואס האט ר' שמעון געזאגט עשו בית דין בהוראתן ככוונת איש באישה ס'טייטש ווען א פרוי האט חתונה על פי עד אחד על פי הוראת בית דין קוקט מען איר אן ווי א מאן וואס האט בועל געווען די פרוי לשם קידושין און אזוי ווי דארט ווען א מאן איז בועל א פרוי לשם קידושין ובעיא גט דארף זי א גט די זעלבע זאך א פרוי וואס האט חתונה על פי עד אחד קנס'ט מען איר און זי דארף א גט פון ביידע מענער אבער על פי עדים א פרוי וואס האט חתונה על פי שני עדים קוקט מען איר אן כשלא בכוונת איש באישה אזוי ווי א מאן וואס איז בועל א פרוי שלא לשם קידושין וואס דארט ולא בעיא גט די פרוי דארף נישט קיין גט איז די זעלבע זאך די פרוי דארף אויך נישט קיין גט, איז אויב אזוי אויב דאס האט ר' שמעון געזאגט איז אוודאי שטימט ר' שמעון אויך מיט די ערשטע ברייתא, ווייל ר' שמעון האלט אוודאי אז א פרוי וואס האט חתונה על פי עד אחד קנס'ט מען, א פרוי וואס האט חתונה על פי שני עדים קנס'ט מען נישט, אבער קען אוודאי זיין אז די חכמים האלטן אז מען קנס'ט יעדע פרוי, אפילו א פרוי וואס האט חתונה על פי שני עדים. רב אשי אמר, רב אשי פארענטפערט די צווייטע ברייתא פון ר' שמעון אויף א צווייטן אופן, זאגט רב אשי לענין איסורא קתני, ס'טייטש רב אשי פארענטפערט די צווייטע ברייתא ענליך אזוי ווי די ערשטע וועג וואס מ'האט געלערנט די צווייטע ברייתא, אז ר' שמעון איז מדמה די פרוי צו אשת איש, נאר וואס והכי קאמר, ר' שמעון מיינט אזוי צו זאגן, עשו בית דין בהוראתן, כזדון איש באישה, ומיתסרא על בעלה, טייטש, ווען א פרוי האט חתונה על פי עד אחד, איז עס פונקט ווי א מאן וואס איז בועל א אשת איש במזיד, אז וואס? אז די פרוי ווערט אסור אויף איר מאן, און די זעלבע זאך א פרוי וואס האט חתונה על פי עד אחד ווערט אויך אסור אויף איר מאן אויף איר ערשטע מאן. ווייטער על פי עדים, טאמער א פרוי האט חתונה על פי שני עדים, איז כשגגת איש באישה, איז אזוי ווי איינער וואס איז בועל א אשת איש בשוגג, וואס ולא מיתסרא על בעלה, וואס ווען איינער איז בועל א אשת איש בשוגג, ווערט זי נישט אסור אויפן מאן. פשט איז ווי רב אשי לערנט אז נישט אז רבי שמעון איז ממש מדמה א פרוי וואס האט חתונה על פי עד אחד על פי שתי עדים ווי אן אשת איש וואס האט געזינדיגט, ניין אוודאי נישט ווייל א אשת איש האט געזינדיגט, נישט קיין חילוק במזיד צו בשוגג דארף נישט קיין גט, און אוודאי האלט רבי שמעון אז דא ווען א פרוי האט חתונה על פי עד אחד דארף יא א גט פונעם צווייטן מאן ווייל מ'קנס'ט, און די נקודה וואס רבי שמעון האט סך הכל געמיינט צו זאגן איז אז ווען איינער האט חתונה על פי עד אחד ווערט זי אסור אויפן ערשטן מאן אזוי ווי א אשת איש האט געזינדיגט במזיד, און איינער וואס האט חתונה על פי שני עדים ווערט נישט אסור אויפן ערשטן מאן אזוי ווי איינער וואס האט געזינדיגט בשוגג איז ווייטער אויב אזוי שטימט די ערשטע ברייתא כשיטת ר' שמעון האבן מיר נישט קיין ראיה וואס האלטן די חכמים רבינא אמר רבינא פארענטפערט די צווייטע ברייתא אויף אן אנדערע אופן זאגט ער לענין קרבן קתני ר' שמעון רעדט פון קרבנות אז וואס אז עשו בית דין בהוראתן כזדון איש באישה ולא מתיא קרבן, ס'טייטש טאמער א פרוי האט חתונה על פי עד אחד איז עס פונקט ווי א אשת איש וואס זינדיגט במזיד, וואס אזוי ווי ווען א אשת איש זינדיגט במזיד ברענגט מען נישט קיין קרבן ווייל אויף א מזיד ברענגט מען נישט א קרבן, איז דא אויך א פרוי וואס האט חתונה על פי עד אחד ברענגט נישט קיין קרבן אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה, אבער על פי עדים, א פרוי וואס האט חתונה על פי שני עדים איז כשוגגת איש באישה, איז אזוי ווי א אשת איש זינדיגט בשוגג, אז איז מתיא קרבן, אז זי דארף ברענגען א קרבן, אבער ווייטער דאס איז קלאר אז רבי שמעון איז מודה אז ווען א פרוי האט חתונה על פי עד אחד קנס'עט מען איר און זי דארף א גט פון ביידע מענער, מילא שטימט רבי שמעון מיט די ערשטע ברייתא און מילא האמיר נישט קיין ראיה, וואס האלטן די חכמים? ואיבעית אימא, זאגט די גמרא נאך א סיבה פארוואס ס'איז נישט קיין ראיה, און לויט די תירוץ, טוישט מען נישט די צווייטע ברייתא, נאר מען טוישט די ערשטע ברייתא. ס'טייטש לויט די תירוץ קען אוודאי זיין אזוי ווי מען האט ארגינעל געלערנט די צווייטע ברייתא, אז ר' שמעון האלט, נישט א פרוי וואס האט חתונה על פי עד אחד, און נישט א פרוי וואס האט חתונה על פי שני עדים ביידע קריגן נישט קיין גט, מילא דאס איז קלאר אז די ערשטע ברייתא שטימט נישט מיט ר' שמעון, אבער פון דעסטוועגן איז נישט קיין ראיה צו רב ששת. פארוואס? ווייל וואס האט רב ששת געוואלט מדייק זיין פון די ערשטע ברייתא? אז די ערשטע ברייתא גייט כשיטת חכמים, ווייל ס'קען דאך נישט שטימען מיט ר' שמעון, און ס'שטייט אין ערשטע ברייתא אז נאר א פרוי וואס האט חתונה על פי עד אחד, זי קריגט א גט, קען מען מדייק זיין אז א פרוי וואס האט חתונה על פי שני עדים קריגט נישט קיין גט, זעט מען אז א פרוי וואס האט חתונה על פי שני עדים קנס'עט מען נישט, זעט מען די חכמים האלטן אויך אזוי, אבער דא זאגט די גמרא ס'נישט אמת, ווייל הא קמייתא רבנן היא, אוודאי קען מען זאגן די ערשטע ברייתא די חכמים, אבער פון דעסוועגן איז נישט קיין ראיה ווייל ותריץ הכי, מען קען אזוי. גורס זיין אין די ברייתא חוץ מאשת איש ושנישאת על פי בית דין ס'טייטש מ'דארף דא אריין לייגן א ו' ברגע וואס מ'לייגט דא אריין א ו' ושנישאת על פי בית דין טוישט זיך די גאנצע ברייתא פארוואס ווייל ביז יעצט האבן מיר געלערנט אין די ברייתא אז די ברייתא זאגט וועלכע פרוי דארף א גט נאר א פרוי וואס האט חתונה געהאט על פי עד אחד יעצט זאגט מען אז די ברייתא זאגט דאס נישט די ברייתא זאגט וועלכע פרוי דארף א גט א אשת איש וואס דאס מיינט א פרוי וואס האט חתונה געהאט על פי שני עדים, און אויך ושנישאת על פי בית דין, אויך א פרוי וואס האט חתונה געהאט על פי עד אחד, קומט אויס אויב אזוי אז די ברייתא זאגט קלאר אז אפילו א פרוי וואס האט חתונה געהאט על פי שני עדים קנס'ט מען איר און זי דארף א גט פונעם צווייטן מאן, און אויב אזוי קומט אויס פארקערט ווי רב ששת האט געוואלט א ראיה ברענגען, מען זעהט דא קלאר אז די ברייתא האלט אז די חכמים קריגן זיך אויף ר' שמעון, און די חכמים האלטן אז מען קנס'עט ביידע פרויען, סיי א פרוי וואס האט חתונה געהאט על פי עד אחד, און סיי א פרוי וואס האט חתונה געהאט על פי שני עדים. נאר וואס, פרעגט יעצט די גמרא אויף די גאנצע יסוד וואס רב ששת האט געפרעגט אויף רב. וואס האט רב ששת געפרעגט? רב ששת האט געפרעגט וויאזוי קענסטו בכלל זאגן אז מען קנס'עט א פרוי וואס האט חתונה געהאט מיט צוויי עדים, וואס וואלט זי געדארפט טון? זי איז דאך אן אונס, זי האט דאך גארנישט געקענט טון. און אויף דעם פרעגט די גמרא מתיב עולא, פרעגט עולא מי אמרינן מאי הוה לה למיעבד, איז דען דאס עפעס א סברה וואס וואלט זי געדארפט טון? והתנן, פרעגט ער א קשיא פון א משנה, שטייט אין די משנה אין גיטין, כתב, לשם מלכות שאינה הוגנת, טאמער איינער שרייבט א גט איז אין די גט דארף מען אריינשרייבן דארט ווי מען וואוינט, ס'טייטש ווען מען האט געוואוינט אין ארץ ישראל, האט מען געשריבן דעם דאטום, דעם תאריך, לשם מלכי ישראל, טאמער מען האט געוואוינט אין עפעס א צווייטע פלאץ, אין עפעס א גוי'אישע לאנד, האט מען געשריבן די יאר פון די מלוכה פון די גוי'אישע קעניג. וואס איז טאמער, זאגט די משנה, איינער שרייבט לשם עפעס א אנדערע מלכות, מלכות שאינה הוגנת, זאגט רש"י איז מלכות רומי, מען רעדט איינער וואס וואוינט נישט אין רומי, און ער איז מחליט ער וועט שרייבן אויפן גט לשם מלכות רומי אז אז ער שרייבט עס פאר יענע מלוכה אדער לשם מלכות מדי לשם מלכות יוון אדער איינער איז מחליט ער גייט נישט בכלל אריין שרייבן לשם מלכות אין זיין גט ער גייט שרייבן לבניין הבית לחורבן הבית וואס דאס איז נישט א זאך וואס מען שרייבט אין א גט אדער היה במזרח וכתב במערב מען האט געשריבן די גט מזרח זייט און מען האט אריין געשריבן אין די גט אז די גט איז געשריבן געווארן אויפן מערב זייט פון שטאט אדער במערב וכתב במזרח און די דין איז אז די גט איז פסול און מילא טאמער איינער גט א פרוי מיט אזא פסלע גט און זי גייט און זי האט חתונה מיט א צווייטן איז טאר זי נישט וואוינען מיטן צווייטן זי איז א געהעריגע אשת איש איז תצא מזה ומזה דארף זי זיך גט'ן פון ביידע מענער וכל הדרכים האלו בה, און די אלע זעכצן קנסות וואס מ'האט געזען ביי אונזער משנה איז אויך געזאגט געווארן ביי די פרוי, איז לכאורה ואמאי לימא מאי הוה לה למיעבד, פארוואס דארט שרייסטו נישט מאי הוה לה למיעבד, וואס וואלט די פרוי געדארפט צו טון, די פרוי איז עפעס א גרויסע תלמיד חכם, זי ווייסט וואס שטייט יא אין די גט וואס שטייט נישט אין די גט, וואס איז עס איר שולד, נאר וואס דען וואס זעט מען דא אז די מאי הוה לה למיעבד איז נישט קיין טענה, זאגט די גמרא נישט ריכטיג, זי האט יא געהאט וואס צו טון, איבעי לה לאקרויי לגיטא. זי וואלט געדארפט פארליינען איר גט פאר א תלמיד חכם, צו בודק זיין צו די גט שטימט צו שטימט נישט, איידער זי האט חתונה געהאט, און מילא דארט האט זי געהאט וואס צו טון, מה שאין כן ביי אונז, ווען עס קומט צוויי עדים און זאגן אז א מאן איז געשטארבן, האט זי טאקע נישט געהאט וואס צו טון. זאגט די גמרא ווייטער נאך א ראיה, אמר רב שימי בר אשי תא שמע, שטייט אין די זעלבע משנה דארט, הכונס את יבמתו והלכה צרתה ונישאת, איינער וואס האט מייבם געווען א יבמה, און יעצט די צרה ברגע וואס מען איז מייבם איינע פון די פרויען, קענען די צרות גיין חתונה האבן, און טאקע די צרה איז געגאנגען חתונה געהאט, ונמצאת זו אילונית, שפעטער איז מען געוואויר געווארן אז די פרוי וואס מ'האט מייבם געווען איז געווען א אילונית, פשט, זי איז געווען פטור פון יבום, פשט, די צרה וואס איז אדערווייל געגאנגען חתונה האבן, זי בעצם האט מען געדארפט מייבם זיין, און די דין איז, תצא מזה ומזה, זי דארף זיך גט'ן פון ביידע, וכל הדרכים האלו בה, מ'קנס'עט איר די אלע קנסות. לכאורה ואמאי, וואס וואלט זי געדארפט טון? נימא מאי הוה לה למיעבד, וואס וואלט איך געדארפט טון? ווי האב איך געדארפט וויסן אז יענע איז א אילונית? ענטפערט די גמרא נישט ריכטיג, זי האט געהאט וואס צו טון, איבעי לה לאמתוני, זי האט געדארפט ווארטן זען צו די אנדערע פרוי איז א אילונית צו נישט, און נאר נאכדעם חתונה האבן. אמר אביי, פרעגט אביי נאך אלץ נאך א קשיא, תא שמע, שטייט דארט אין די משנה, כל העריות שאמרו פוטרות צרותיהן, ס'טייטש די אלע עריות וואס מ'האט געזען אין די ערשטע משנה אין יבמות, פטר'ן די צרות. ס'טייטש טאמער ראובן און שמעון צוויי ברידערס, שמעון האט חתונה געהאט מיט ראובן'ס טאכטער, און אויך מיט נאך צען פרויען, און נאכדעם איז שמעון געשטארבן, איז היות וואס ס'איז דא דא איין ערווה, ראובן קען נישט מייבם זיין זיין טאכטער, איז אלע אנדערע צרות זענען אויך פטור. וואס איז טאקע טאמער הלכו צרות ונישאו? אלע צרות זענען געגאנגען, און זיי האבן חתונה געהאט מיט מענער. ונמצאו אלו איילונית, שפעטער זעט מען אז ראובן'ס טאכטער איז געווען א איילונית. קומט אויס אז זי איז געווען א איילונית אז די גאנצע קידושין מיט שמעון איז געווען א קידושי טעות, פשט, זי קיינמאל נישט געווען קיין ערווה ווייל זי בכלל נישט געווען אין בילד, פשט מען וואלט געדארפט דא מייבם זיין די צרות, איז די דין פון די צרה וואס איז געגאנגען חתונה געהאט, תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה, איז לכאורה שווער ואמאי נימא מאי הוה לה למיעבד וואס וואלט זי געדארפט טוהן, זאגט די גמרא די זעלבע תירץ איבעי לה לאמתוני, זי וואלט געדארפט ווארטן בודק זיין צו די ערווה איז טאקע א איילונית צו נישט, אמר רבא, פרעגט רבא נאך א קשיא אויף רב ששת תא שמע פון די זעלבע משנה, שטייט דארט אין די משנה כתב סופר גט לאיש ושובר לאישה, טאמער א סופר האט געשריבן א גט פאר א מאן, און א שובר, שובר דאס איז א רעסיט, א קבלה, אז די פרוי האט געקריגן די כתובה געלט, האט ער געשריבן פארן פרוי, ס'טייטש אז די מאן האט איבערגעגעבן שפעטער די גט פארן פרוי און די פרוי האט איבערגעגעבן די שובר פארן מאן, וטעה, אבער בטעות האט די סופר אויפגעטוישט ונתן גט לאישה ושובר לאיש, ונתנו זה לזה וזה לזה, זיי האבן זיך געטוישט, בטעות האט די פרוי געגעבן פארן מאן די גט און די מאן האט געגעבן פארן פרוי די שובר, ולאחר זמן, נאך א תקופה, די מאן וויל ארויסשלעפן זיין שובר, הרי הגט יוצא מתחת ידי האיש און ער זעט ער האט די גט, ושובר מתחת ידי האישה און די פרוי זעט זי האט דעם שובר, וואס די דין? און די פרוי פארשטייט זיך ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס די פרוי איז געגאנגען זי האט חתונה געהאט און בעצם זי האט נישט געטארט ווייל זי איז נישט געווען גע'גט, תצא מזה ומזה, וכל הדרכים האלו בה, ואמאי, נימא מאי הוה לה למיעבד, זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין קשיא, ווייל איבעי לה לאקרויי לגיטא, זי וואלט געדארפט ליינען דעם גט פאר זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטן, ווען זי וואלט געעפנט די גט וואלט זי געזען ס'איז נישט קיין גט. אמר רב אשי, פרעגט רב אשי נאך א קשיא, תא שמע, אויך פון די זעלבע משנה, שטייט דארט אין די משנה, שינה שמו ושמה, טאמער דער סופר האט געטוישט אינעם גט די נאמען פון די מאן אדער די נאמען פון די פרוי שם עירו ושם עירה, און די מאן נוצט אזא גט און זי גייט זי האט חתונה מיט א צווייטן, תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה, ואמאי, נימא מאי הוה לה למיעבד, זאגט די גמרא ניין איבעי לה לאקרויי לגיטא, זי וואלט געדארפט ליינען דעם גט. אמר רבינא, פרעגט רבינא נאך א קשיא תא שמע, אויך דארט פון די משנה, שטייט דארט אין די משנה כנסה בגט קרח תצא מזה ומזה, אז טאמער א פרוי האט געקריגן א גט קרח איז אויך תצא מזה ומזה, וואס איז דאס א גט קרח? איז אזוי די דין איז א כהן וואס גט זיין פרוי היות וואס כהנים זענען געווען זייער היציג האט מען מתקן געווען אז זיי זאלן געבן א גט מקושר גט מקושר מיינט מען נעמט די גט מען שרייבט א שורה אדער צוויי מען בייגט עס איבער מען בינדט עס צו און א עד חתמ'ט עס פון אינדרויסן און אזוי מאכט מען דריי מאל מיט דריי עדים מען בייגט עס און יעדע מאל מען קנייטשט עס איין חתמ'ט א עד פון אינדרויסן איז טאמער ביי איינע פון די קנייטשן פעלט א חתימה הייסט עס א גט קרח און עס איז א פסול'ע גט, און די דין איז טאמער א מאן האט גע'גט א פרוי מיט אזא פסול'ע גט מיט אזא גט קרח און די פרוי איז געגאנגען און חתונה געהאט מיט א צווייטן איז תצא מזה ומזה, איז דא אויך וואס מאי הוה ליה למעביד, ענטפערט די גמרא, איבעי לה לאקרויי לגיטא זי וואלט געדארפט ליינען דעם גט. פארציילט די גמרא, רב פפא סבר למעביד עובדא במאי הוה ליה למעביד, ס'טייטש געווען א פרוי וואס האט חתונה געהאט מיט א מאן נאכדעם וואס ס'איז געקומען צוויי עדים און געזאגט די מאן איז געווען טויט און זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטע, שפעטער איז די ערשטע מאן געקומען און רב פפא האט איר געוואלט מתיר זיין צוריק צו גיין צום ערשטן מאן מיט די טענה פון מאי הוה ליה למעביד וואס האט זי געדארפט טון זי איז געווען א אונס. אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא והא תניא כל הני מתנייתא, מען האט דאך דא אויסגערעכנט א גאנצע שורה פון משניות וואס מען זעט קלאר אז די טענה פון מאי הוה ליה למעביד איז נישט קיין גוטע טענה, אמר ליה זאגט רב פפא צוריק, ולאו שנינהו, האט מען דען נישט פארענטפערט די אלע ברייתות אז יא ס'איז די פרוי'ס שולד, זי וואלט געדארפט ליינען די גט, זי וואלט געדארפט ווארטן, מען האט דאך געזען מען האט אלעס פארענטפערט, אמר ליה ענטפערט רב הונא בריה דרב יהושע ואשינויי ליקו וליסמוך, דו ווילסט דיך פארלאזן אויף די אלע תירוצים לקולא, וואס טייטש, די אלע תירוצים איז אסאך תירוצים, אבער למעשה איז סאך געשמאקער צו זאגן אז יא, די טענה פון מאי הוה ליה למעביד איז א טענה וואס מען זאגט קיינמאל נישט, ווייל ס'איז אלעמאל דא עפעס וואס מען האט געקענט טון, און ממילא דא אויך זאל מען נישט זאגן מאי הוה ליה למעביד, און מען זאל קנס'ענען די פרוי. און פסק טאקע רב פפא האט אנגענומען די טענה, און ער האט איר נישט מתיר געווען צוריקצוגיין, צום ערשטן מאן, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט, ולקלא לא חיישינן, ס'טייטש טאמער סתם איז ארויס א קול אז דער ערשטער מאן לעבט, נישט דער מאן איז געקומען, איז מען נישט חושש אויפן קול. פרעגט די גמרא הי קלא, ווען איז ארויס דער קול? אילימא קלא דבתר נישואין, נאכדעם וואס די פרוי האט חתונה געהאט מיט א צווייטע מאן איז ארויס א קול אז דער ערשטער מאן לעבט, הא אמרה רב אשי חדא זימנא רב אשי האט דאך שוין געזאגט אזאנס, דאמר רב אשי, רב אשי האט קלאר געזאגט, כל קלא דבתר נישואין, לא חיישינן, א קול וואס קומט ארויס נאך א חתונה, איז מען נישט חושש, למשל א כהן וואס האט חתונה מיט א פרוי און שפעטער קומט ארויס א קול אז זי איז געווען א גרושה, איז מען נישט חושש, איז די זעלבע זאך דא, וועם וואלט איינגעפאלן אז מען זאל חושש זיין אויף א קול וואס קומט ארויס נאכן חתונה, ענטפערט די גמרא, דא איז אנדערש, ווייל מהו דתימא, איך וואלט ווען געמיינט, הואיל ואתא לבי דינא ושרינן, כקלא דקמי נישואין דמי ותיתסר, וואס טייטש היות וואס די פרוי דארף דאך גיין אין בית דין נעמען א היתר חתונה צו האבן, זי קען נישט סתם הערן די עדות, זי דארף גיין אין בית דין. און פשט, וואס פשט זי דארף גיין אין בית דין? זעט מען דא אז בית דין איז אביסל חושש אז אפשר לעבט די מאן, דערפאר דארף זי א גאנצע גרויסע היתר איר צו לאזן חתונה האבן. און ממילא אויב אזוי, אפשר שפעטער ווען ס'קומט ארויס א קול אז די מאן לעבט, זאל מען זאגן אז דער קול האט זיך שוין בעצם אנגעהויבן פאר איר חתונה ווען זי איז געגאנגען אין בית דין. קא משמע לן, דאס איז די חידוש אז ס'נישט אזוי, נאר מ'מאכט זיך נישט צו טון פון א קול, נאר טאמער דער מאן אליין קומט, זאגט מען, אז תצא מזה ומזה, די אלע דינים פון די משנה.